מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ' פרשת חיי שרה, די ערשטע שיחה אין פרשת חיי שרה, און אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד נײַן און זיבעציק, ס'איז באמת שווער צו מגדיר זיין די געשמאקייט פון די שיחה, דער רבי שטעלט זיך אויף דריי רשי'ס און אלע מפרשים מוטשען זיך צו עס מסביר זיין, יעדער איינער גיבט א אנדער פירוש, און דער רבי פרעגט א פשוט'ע שאלה, ווי קומט עס אז רשי פאר א בן חמש למקרא האט עס נישט מסביר געווען? און די חידושים וואס דער רבי וועט מחדש זיין דא איז פשוט געוואלדיג, די רשי וועט ווערן ניי און ליכטיג און אפילו די חומש וואס וויל דא די תורה וואס זי זאגט דא ווערט פשוט א נייע ליכט ווי מען פארשטייט עס און לאכט נישט אבער איך זאג אייך פשוט מ'דארף זיך שטעלן טאנצן אשרינו מה טוב חלקנו אז מ'איז זוכה צו לערנען אזא שיחה פון רבי'ן און דער רבי איז מחדש אין רשי מחדש אין חומש חידושים נפלאים ביותר און בפשטות הכתובים און צו קענען פארשטיין וואס דא טוט זיך וועלן זען אינעווייניג אין די שיחה. אות א', אין היינטיגער סדרה לאזט וויסן די תורה דעם סך הכל פון די יארן פון שרה, פון אברהם און ישמעאל. אין די פרשה איז דא דריי סך הכל'ס פון וויפיל מ'האט געלעבט, ווי שרה האט געלעבט הייבט זיך אן די פרשה, און אין סוף פרשה איז דא וועגן אברהם און וועגן ישמעאל. אין התחלת הסדרה ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. ביים סיום הסדרה ואלה מי שני חיי אברהם מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים שפעטער שטייט ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלושים שנה ושבע שנים עס איז אין חיי שרה איז קאפיטל כב ג פסוק א' אברהם איז קאפיטל כב ה פסוק ז' און ישמעאל איז קאפיטל כב ה פסוק י ז. געפינט מען אין דעם א דבר פלא אין פירוש רשי על התורה, א מורא'דיגע זאך נישט צו פארשטיין וואס רשי האט דא געטאן, כאטש אז ביי אלע דריי שטייט דער ווארט שנה, שנים, סיי ביים סכ- סכום מאה, סיי ביי די עשרות, און סיי ביי די יחידות, ווי ס'שטייט קלאר, שטייט מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים. די זעלבע זאך ביי אברהם'ען שטייט מאה שנה, מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים. סיי ביי די הונדערטער און סיי ביי די צענער און סיי ביי די איינציגע שטייט יעדע מאל שנים. די זעלבע זאך ביי ישמעאל'ן אויכעט שטייט מאת שנה ושלושים, דאס איז ביי די מאות, שלושים איז ביי די עשרות שטייט אויכעט שלושים שנה, און ביי די יחידות שטייט ושבע שנים. איז דאך ביי אלעמען שטייט די זעלבע זאך, סיי ביי די עשרות און סיי ביי די יחידות, איז פירוש רשי אנדערש ביי יעדערן פון זיי. ווען מ'גייט צום פירוש רשי איז דא ביי יעדן איינעם א אנדערע סארט פירוש. ביי שנות שרה איז ער מפרש לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, מ'דארף דרש'נען סיי די מאות, סיי די עשרות און סיי די יחידות. און דערפון לערנט מען אפ, וואס לערנט רש"י אפ? בת ק' כבת כ' לחטא, ביי הונדערט יאר איז זי געווען אזוי ווי צוואנציג צו נישט געזינדיגט, ובת כ' איז זי געווען כבת ז' ליופי, לערן איך ארויס דא פון דעם וואס ס'שטייט יעדן מאל, לערן איך ארויס צוויי זאכן, סיי בת ק' כבת כ' און סיי בת כ' כבת ז', דאס איז אלס ביי שרה, ביי אברהמ'ן זאגט רש"י בן ק' כבן ע', ובן ע' כבן ה', בלא חטא און אויף בן ק' כבן ע' זאגט ער גארנישט וואס דאס איז וואס מיינט בפשטות אז מען לערנט ארויס נישט ווי ביי שרה'ן וואו כל אחד נדרש לעצמו מען לערנט ארויס צוויי ענינים מען לערנט ארויס בלא חטא און יופי נאר בלויז איין ענין און מעלה לערנט מען ארויס ביי אברהמ'ן וואס איז דאס אז אויך זייענדיג בן ק' איז אברהם געווען כבן ע' און בן ע' כבן ה' בלא חטא מער זאגט ער גארנישט זעהן מיר א מורא'דיגן חילוק פון דעם לערנען פון וואס רשי לערנט ארויס ביי שרה וואס ער לערנט ארויס ביי אברהמ'ן, יעצט וועט מען גיין און זעהן וואס טוט זיך ביי ישמעאל, און ביי ישמעאל איז רשי בכלל נישט מפרש פארוואס נכתב שנה בכל כלל וכלל, ער רעדט גארנישט וועגן דעם. די מפרשי רשי איז דא אן אריכות גדולה ושקלא וטריא ווי צו פארענטפערן די שינויים הנ"ל, נאר דערמאנען אז דער רבי ברענגט אראפ דער דברי דוד פונעם ט"ז, דער משכיל לדוד, דער רא"ם, און דערנאך ברענגט ער אראפ דער איחוד. דאס דאס די אלע וואס רש"י וואס רש"י ברענגט וואס דער רבי ברענגט אראפ וואס זיי קאכן זיך אין דעם וואס זיי מאכן א גאנצע שקלא וטריא צו פארענטפערן די שינויים אין רש"י דאך געוואלדיג ס'שרייט דאך דא די שינויים אין רש"י אבער נוסף אויף די פארשידענע שוועריקייטן וואס זענען דא אין יעדן פון די תירוצים די רבי זאגט אין יעדן איינעם פון די תירוצים וואס זיי גיבן איז דא א שוועריקייט וואס די רבי זאגט אין פשוטו של מקרא קען איך עס נישט לערנען און די רבי לייגט צו אין א אין א סוגריים שאין כאן המקום להאריך בזה ווי ס' נישט ווי ס' די תירוצים זענען פארשידענע און ס'איז דא אין יעדן איינעם א שוועריקייט אבער שטעלט זיך דא א שאלה כללית איין שאלה איז דא דא כללית ווי גערעדט כמה פעמים וואס איז די שאלה וויבאלד אז דער ענין איז כלל נישט פשוט דער ענין איז נישט פשוט, איז דאך נישט קיין פשוטע זאך, מ'זעט דאך ווי די מפרשים קאכן זיך אין דעם, און יעדער איינער גיט א אנדער פירוש, ביז אז יעדער מפרש האט אויף דעם אן אנדערע הסברה, האט רש"י וואס איז מפרש די פסוקים אויך פאר א בן חמש למקרא, געדארפט קלאר מאכן, געדארפט קלאר מאכן זיין פירוש אין אן אופן אז עס זאל נישט בלייבן קיין ספק בכוונת פירושו. און רשי זאגט גארנישט, אויפן ערשטן זאגט ער אז מ'לערנט ארויס צוויי זאכן, אויף אברהמ'ן זאגט ער מ'לערנט ארויס איין זאך, און אויף ישמעאל'ן זאגט ער גארנישט, וואס טוט זיך דא? נאך געשמאק צו מסביר זיין וואס דער רבי איז מדייק אויף יעדן זאך לאזט ער נישט אדורך, אין הערה זיבן זאגט דער רבי דאס וואס שטייט אז רשי איז דאך אויך פאר בן חמש למקרא, וואו נעמט מען דעם וואו נעמט מען דעם כלל דעם ווארט בן חמש למקרא, אין פרקי אבות, אין פרק ה, משנה כ א, און אין סוגריים שרייבט דער רבי בסידור פונעם אלטן רעבן איז דאס משנה כ ב, למאי נפקא מינה דער רבי האט שוין גערעדט אסאך מאל אז ס'קען אראפקומען ביז א עניין אין הלכה אז איינער מקדש א פרוי על מנת שאני יודע שלושה משניות איז לויט אלטן רעבן איז דאס א צווייטע משנה ס'איז משנה כ ב דאס איז עפעס אנדערש און לויט לויט ווי שטייט אין די רגיל'ע סידורים איז דאס נאר משנה כ א עס קען זיין א שינוי אין הלכה צו עס איז מקודש צו עס איז נישט מקודש איז דאס נאר דרך דרך אגב ממילא ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, וויבאלד עס איז אזא שווערע שאלה אויף רשי, און די מפרשים מוטשען זיך יעדער איינער מיט א אנדער תירוץ, און אין זיך אליין איז דא א שוועריגקייט אין פשוטו של מקרא, ווי קומט עס אז רשי זאגט גארנישט וועגן דעם? מוז מען זאגן, מען מוז קומען צו א מסקנא, אז רשי'ס כוונה איז קלאר פארשטאנדיג פון די ווערטער וואס רשי זאגט בפירושו, ס'איז נישט נויטיג צו מוסיף זיין על זה, און ס'וועט ווערן פארשטאנדיג אליין דער גאנצער ענין, און ס'וועט אראפפאלן אלע שאלות. אות ב דער ביאור אין דעם, דער רבי גייט געבן גלייך דעם ביאור וואס דאס איז, פון דעם וואס רשי זאגט ביי שרה'ן, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך, שכל אחד נדרש לעצמו, און רשי זאגט קלאר וואס דאס איז, בת ק, ביי שרה'ן שטייט בת ק כבת כ לחטא, ובת כ כבת ז ליופי, אז פון דעם וואס נכתב שנה בכל כלל וכלל איז מוכרח שכל אחד נדרש לעצמו, ווי געלערנט פריער, וואס מען לערנט ארויס בת בת ק כבת כ לחטא און בת און בת כ כבת ז ליופי, איז פארשטאנדיק מעצמו, פון דעם אליין וואס רשי זאגט ביי שרה'ן, קען מען ארויסלערנען אז אויך נאכדעם ביי אברהמען וואס אויך ביי אים איז נכתב שנה בכל כלל וכלל ווי געזאגט פריער, מוז יעדער כלל זיין נדרש לעצמו, און מען לערנט ארויס יא צוויי עניינים, מען לערנט ארויס צוויי עניינים, נישט איין עניין ווי געזאגט פריער אין רשי, ווייל פון דעם וואס רשי זאגט ביי שרה'ן, לערן איך ארויס ממילא אז עס דארף זיין ביי אברהמען אויכעט דריי, איי רשי זאגט עס דארף זיין אויכעט, ארויסלערנען צוויי עניינים, איי רשי זאגט דאך גארנישט, רשי זאגט ביי אברהמען, ביי אברהמען זאגט רשי, בן קוף כבן עיין, און ער זאגט גארנישט, ובן עיין כבן היי בלא חטא, ער זאגט גארנישט. איר ווייסט פארוואס ער זאגט גארנישט, ווייל דעם ענין פון כבן פון און בן קוף כבן עיין שטייט שוין ערגעץ אנדערש אין חומש וואס דער קינד האט שוין געלערנט, ממילא ווייסט ער עס און רשי דארף עס נישט זאגן. אבער ביי אברהמען און ביי שרה'ן איז טאקע דא צוויי לימודים, ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין פשוט געוואלדיג, דער חידוש נפלא פארוואס רשי זאגט ביי אברהמען אז ס'איז דא נאר איין זאך, ניין ס'איז טאקע דא צוויי זאכן. ווי געזאגט פון יעצט, עס ווערט א נייע ליכטיגע רשי, און א נייער פארשטאנד אין רשי, און א נייער פארשטאנד אין דעם פסוק. דער פסוק זאגט דאך די זעלבע זאך ביי אברהמען און די זעלבע זאך ביי שרה'ן. פארוואס ביי שרה'ן זאגט ער צוויי זאכן, און ביי אברהמען זאגט ער נאר איין זאך? דער רבי לייגט צו אין הערה ניין א געשמאקן ווארט, לולא דמיסתפינא

דער רבי לייגט צו זה עתה ראיתי במהדורא תנינא של ברלינער שהוסיף בסוגריים תיבת בן לכח שטייט שוין דארט יא צוויי זאכן אבל לא ציין מקורו ער שרייבט נישט וואו דער מקור צו ס'איז פון רשי צו נישט במילא במילא קומט אויס דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד יעצט וועט עס דער רבי מסביר זיין במילא איז מובן אז ווען רשי זאגט ביי אברהמען בן קוף כבן עיין מיינט ער דערמיט נישט נאר א התחלה פון דעם לימוד, איין לימוד וואס זיין סיום איז בן עיין כבן היי בלא חטא, ווי געלערנט פריער, ניין, נאר רשי זאגט נאך א הוספה, נאך א באזונדער לימוד, ס'איז דא נאך א לימוד דא. און דאס וואס רשי טייטשט נישט אויס, איי לכאורה רשי זאגט דאך עס נישט, איז וואס עס באשטייט אין וואס עס באשטייט דער לימוד פון בן קוף כבן עיין, איז עס דערפאר וואס דער חידוש והענין אין וואס ביי אברהמען איז געווען בן קוף כבן עיין שטייט בפירוש אין פסוק, דארף רשי עס נישט זאגן. אבער למעשה בפועל איז דא ביי שרה'ן צוויי לימודים און ביי אברהמען איז דא צוויי לימודים, וואס איז דא דער ענין פון בן קוף כבן עיין וואס איז דאס? דער רבי וועט מסביר זיין. ווען דער אויבערשטער האט אנגעזאגט אברהמען אז ער וועט האבן א זון פון שרה, זאגט דער פסוק, ויאמר בלבו, אברהם האט געזאגט, הלבן מאה שנה יולד, וגומר, ס'איז ביי אים געווען א תמיהה אז ער זאל קענען האבן א קינד אין דעם גיל פון מאה שנה, אברהם האט ווידער געזאגט קלאר, הלבן מאה שנה יולד. רשי איז דארט מפרש אויפן פלאץ אז בימי אברהם נתמעטו השנים נתמעטו השנים כבר ובא תשות כוח בעולם ס'איז געווארן מ'לעבט ווייניגער און ס'איז אנגעקומען א שוואכקייט אין די וועלט שמיהרו תולדותיהן בני סמך ובני עיין ווען האבן זיי געהאט קינדער בני סמך ובני עיין דער רבי גייט אריין א גאנצע חקירה אין די הערה פון וואנעט נעמט רשי דעם לשון בני סמך מילא בני עיין, פארשטיי איך, ווי עס שטייט קלאר אין תורה אז תרח האט געהאט אברהמען ווען ער איז געווען זיבעציג יאר אלט. אבער דעם סמך זאגט דער רבי, ווייס איך נישט פון וואנט ער נעמט דאס, און דער רבי בלייבט מיט א מיט א צריך עיון פון וואנט רשי נעמט דעם סמך. על כל פנים שטייט דאך דארטן אז וואס? אז זיי האבן אנגעהויבן האבן קינדער ווייניגער ביי בני עיין, ווען אברהם אבינו איז שוין הונדערט יאר, זאגט ער הלבן מאה שנה יולד, ווי קען עס זיין? ועל פי זה איז פארשטאנדיג בפשטות אין וואס עס איז געווען בן קוף כבן עיין און רשי דארף עס נישט זאגן דאס הייסט אברהם האט יא געהאט צוויי זאכן ער האט געהאט בן קוף כבן עיין מיט א זאך וואס ער איז נישט געווארן שוואכער אזוי ווי האבן קינדער נאר ביז עיין ער איז געווען ביי בן קוף איז ער געווען פונקט ווי ביי עיין ווי געזאגט פריער, אז האבן געהאט קינדער, רשי זאגט אז האבן געהאט קינדער, ביז זיבעציג און נישט מער, אברהם אבינו איז געווען ביי בן ק, אזוי ווי ביי בן עיין. געוואלדיג, געוואלדיג דער חידוש וואס דער רבי כאפט דא, און רשי דארף עס גארנישט זאגן. על פי זה איז פארשטאנדיג, דער רבי לייגט צו דעם פשטות אונטערגעשטראכן, בפשטות אין וואס עס איז געווען בן ק כבן עיין, ביי אב וואס איז געווען ביי אברהם אבינו, אף על פי אז דעמאלט מצד דעם תשות כח בעולם איז דער גיל צו האבן קינדער געווען ביז בני עין, איז אבער דער תשות כוח נישט געווען ביי אברהמען אבער דער תשות כוח ביי אברהמען איז דאס נישט געווען און ווען מען זעט אז ער האט געבוירן ישמעאלן צו פ"ו שנה האט ער געהאט ישמעאלן ביי פ"ו שנה זע איך אבער מיט די דרגא וואס מ'האט געהאט יעמאלט קינדער ביי 70 יאר איז ביי אברהמען איז דאס נישט חל געווען פארשטיי איך שוין זייער גוט וואס שטייט בן בן קוף כבן עיין אז אויך זייענדיג א בן ק איז ער געבליבן כבן עיין. און דערפאר דארף עס רשי נישט זאגן, שטייט שוין קלאר אין שטייט קלאר אין תורה. ועל פי זה יומתק, דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע, דורך דעם וועט ווערן אויכעט פארשטאנדיג אן אנדער זאך אויך דרך אגב. ועל פי זה יומתק ויובן פירוש רשי אויף הלבן מאה שנה יולד, ווען אברהם אבינו זאגט דעם הלבן מאה שנה יולד, נישט אז דאס איז א תמיה ווי אזוי קען ער האבן א קינד צו מאה שנה, אברהם אבינו ווען ער האט עס געזאגט ס'איז א נייער חידוש אין דעם טייטש וואס ווי דער רבי וועט עס אויסטייטשן לויט לויט פירוש רשי וואס זאגט רשי אויף דעם הלבן מאה שנה יולד איז נישט קיין תמיה וואזוי קען ער האבן א קינד צו מאה שנה ער איז געווען זיכער אז ער קען האבן א קינד צו מאה שנה ער האט געהאט צו זעקס און אַכציק האט ער געהאט א קינד האט ער געהאט ישמעאל קען ער האבן צו הונדערט אויכעט ער איז נישט אין דעם קאטעגארי פון האבן קינדער נאר ביז זיבעציק וואס זאגט רשי? רשי דארטן, ס'איז א תמיה קיימת. ס'איז א תמיה וואס זי בלייבט. אמאל איז דא מסביר זיין וואס דאס מיינט תמיה קיימת. מען פרעגט א שאלה, איך ווייס נישט וואס דער ענטפער איז. אז יענער ענטפערט מיר, גייט אוועק די תמיה. דא בלייבט די תמיה ווייטער. נישט אז ער וואונדערט זיך צו ער קען האבן קינדער. דער וואונדער איז, ווי רשי זאגט, די לשון פון רשי, אמר בליבו, הנעשה חסד זה לאחר מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי? צו דען נאך די אלע חסדים וואס דער אייבערשטער האט מיר געטון, עט ער מיר נאך טון אזא חסד אז צו הונדערט יאר זאל איך האבן א קינד? דאס איז דער טייטש. די תמיהה בלייבט, נישט אז ער האט נישט געוואוסט, און די דוגמא אויף דעם וואס מען ברענגט אלעמאל, איז ווען די ברידער זענען געקומען צו יוסף'ן, האט ער געזאגט העוד אבי חי? ער האט געוואוסט אז ער לעבט, ער האט נישט געווארט אויף זייער ענטפער צו ער לעבט, נאר רשי זאגט דארטן אנדערש, העוד אבי חי, מיט די אלע צרות וואס ער האט דורכגעמאכט אין זיין לעבן, געדארפט אנטלויפן פון עשו'ן, געדארפט דאן האט ער געהאט די מעשה מיט מיט מיט לאה מיט מיט שכם, און דערנאך האט ער געהאט פארקויפן יוסף'ן, מיט די אלע צרות, העוד אבי חי, ווי לעבט ער נאך? דאס איז די שאלה, עס איז א תמיהה קיימת, די תמיהה גייט נישט אוועק מיט דעם ענטפער וואס די שבטים האבן געענטפערט יא ער לעבט, נישט דאס איז געווען זיין שאלה, אזוי דא אויך איז די זעלבע זאך, ווען אברהם אבינו זאגט הלבן מאה שנה יולד, וואס מיינט דאס? וואונדערט זיך נישט אז ער קען האבן א קינד צו הונדערט יאר, אבער די שאלה איז, א תמיהה קיימת, ווי קען זיין אז דער אייבערשטער זאל מיר טון א חסד נאך אזויפיל חסדים? איז דרך אגב אין די חצאי ריבוע איז פארענטפערט געווארן א רשי וואס רשי זאגט דארטן, מה שאין כן, איז דאס אלץ וואס מען רעדט ביז יעצט, לאמיר צוריק גיין צו די שיחה, אלץ וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט איז ביי אברהמ'ן איז נישט געווען קיין וואונדער, וואס איז געווען ביי אים? בן קוף כבן עין, אז ער האט די זעלבע זאך ווי מ'האט קינדער יעמאלט ביז זיבעציג, ער איז ביי הונדערט נישטא קיין תשות כח, ער קען האבן קינדער. דאס איז אלץ ביי אברהמען. וואס אבער ביי שרה'ן? מה שאין כן שרה היות אז חדל להיות לשרה אורח כנשים, שרה האט דאך אויפגעהערט צו האבן אורח כנשים, דער רבי לייגט צו אין די הערה, לכאורה ווערט דאך א שאלה, וואס איז דער אויפטו פון אורח כנשים? שטייט דאך קלאר אין וירא, שטייט אין פסוק ואברהם ושרה זקנים, די זעלבע זאך, ביידע זענען זקנים, זאגט דער רבי, און בסיום הפסוק ווערט דאך נתוסף ביי שרה נאך עפעס, חדל להיות לשרה, און ביי אברהם לייגט מען גארנישט צו, ווייל ביי אים איז נישט געווען דער ענין פון תשות כח. שרה איז געווען א אלטע פרוי, זי האט נישט געהאט דעם ענין פון אורח כנשים. אברהם איז געבליבן אן תשות כח און ער איז געבליבן צו הונדערט אזוי ווי צו זיבעציק. ממילא איז דא א חילוק פון אברהם מיט שרה איז פאר איר על פי טבע אוממעגליך געווען דאן צו געבוירן א קינד,

אז אויך אברהם קען נישט האבן קיין קינדער ווי זי האט געזאגט ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי ואדוני זקן זי האט געמיינט אז אברהם קען אויך נישט האבן קיין קינדער אבער למעשה בפועל איז ביי אברהמען איז דאס געווען א נארמאלע זאך ווייל ער געווען ער האט געהאט א ברכה פון אייבערשטן איז ביי אים געווען נישט קיין ענין פון נס ביי אים געווען געווען דער ענין פון בן קוף כבן עין אזוי ווי ביז זיבעציג יאר האבן אלע קינדער אין יענע צייטן, ער קען האבן ביי הונדערט ווי ער האט געהאט ביי זעקס און אַכציק, און ביי שרה דארף זיין אן ענין פון א נס ווייל ס'איז געווען ביי איר חדל להיות אורח כנשים. פשוט יעדער קטע יעדע שורה איז פשוט פשוט כפתור ופרח און פשוט געשמאק, טעמו וראו כי טוב ה', ס'איז פשוט געשמאק עס צו לערנען, על פי זה איז אויך פארענטפערט א קשיא גדולה. פארוואס רשי שטעלט זיך נישט אפ דורך דעם ווערט פארענטפערט נאך א מוראדיגע שווערע שאלה פארוואס רשי שטעלט זיך נישט אפ אויף דעם וואס ביי אברהמען זענען געבוירן געווארן קינדער בני קטורה שטייט דאך אין די פרשה סוף פרשה אז אברהם אבינו האט חתונה געהאט מיט קטורה וואס שטייט דארט רשי ברענגט אראפ ס'איז געווען הגר און האט געהאט נאך אסאך קינדער מיט איר פרעגט דער רבי א מורא'דיגע שאלה, רש י זאגט גארנישט וועגן דעם, ווי האט ער געהאט קינדער פון בני קטורה, איר ווייסט ווען? מער ווי פֿערציק יאר נאך לידת יצחק, וואס איז די ראיה? ראיה איז זייער א פשוט'ע, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה שבעת, רש י זאגט אין אונזער פרשה, בעת שיצחק חזר מהליכתו להביא הגר, לאברהם, יצחק איז געגאנגען ברענגען הגר צו אברהמען, פגש את רבקה, ווי אלט איז ער געווען יעמאלט? ויצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה, זיבן און דרײַסיק איז ער געווען ביי דעם ענין פון די עקידה, דאן האט ער געווארט דריי יאר אז רבקה זאל זיין ראוי לנישואין, איז ביי פֿערציק יאר איז ער געגאנגען חתונה האבן, יעמאלט האט ער געברענגט הגר'ן, פֿערציק יאר נאך האבן יצחק איז ער שוין געווען הונדערט און פֿערציק יאר, האט ער געהאט דארט נאך א גאנצע שורה מיט קינדער, אויב איך געדענק גענוג דאכט זיך מיר זיבן אדער צען קינדער האט ער געהאט מיט הגר'ן. דער רבי לייגט צו אין הערה צוויי און צוואַנציק, שהרי יצחק נשא את רבקה בהיותו בן ארבעים שנה. זאגט דער רבי, לויט וואס מ'האט ערשט געלערנט, ווערט פארענטפערט א מורא'דיגע א מורא'דיגע שאלה, דרך אגב נאך א שאלה, רשי זאגט גארנישט אויף דעם ווי אברהם אבינו האט געהאט קינדער מער ווי פֿערציק יאר נאך לידת יצחק, און עס ווערט דערביי נישט דערמאנט אז די הולדה איז געווען דורך א נס. פארוואס איז דאס? פארוואס פארוואס דארף רשי גארנישט זאגן? ווייל דאס איז שוין באווארנט אין די ווערטער בן ק' כבן ע'. פון דעם וואס רשי זאגט בן ק' כבן ע' און ער זאגט גארנישט, ווערט שוין דאס אויכעט פארענטפערט. ביי אברהמ'ן איז נישט געווען קיין תשות כח ביי הונדערט, נישט ביי זעקס און אַכציק און נישט ביי הונדערט, און ער איז געווען כבן ע'. ביי הונדערט און פֿערציק איז ער אויכעט געווען כבן ע'. ס'האט זיך נישט געענדיגט ביי הונדערט. ער איז געבליבן אן תשות כח ביי הונדערט און פֿערציק. והא ראיה דער רבי זאגט מער ווי 40 יאר לכאו' איז דאך נאר 40 ווייל ביי 40 יאר האט ער געברענגט הגר אבער ער האט געהאט אסאך קינדער דאס האט מען נישט אין איין יאר יעדן יאר האט ער געהאט א קינד און דאס איז געווען אסאך מער ווי 140 ווייל ס'נישט געווען קיין תשות כח ביי אים ווייל דאס איז שוין באווארנט אין די ווערטער בן ק' כבן ע' אז ביי אברהם איז נישט געווען קיין תשות כח וואס האט מגביל געווען האבן קינדער ביז ע' תשות כח האט אויף אים קיין שליטה נישט געהאט דער רבי לייגט צו אין הערה 23 וגם אצל יעקב לא היה תשות כח וואו זע איך אויס שהרי נשא אשה בהיותו בן פ"ד ווען יעקב האט חתונה געהאט מיט רחלן וואס האט אים געשיקט רחלן אנשטאט לאהן איז ער שוין געווען איז ער שוין געווען פ"ד ווי שטייט אין פרשת ויצא און דער רבי לייגט צו זייער געשמאק דרך אגב בפשטות וואס איז דער טעם וואס ער האט נישט חתונה געהאט פריער ווייל ס'איז געווען מפורסם דער ציווי פון אברהם מען זאל נישט חתונה האבן נאר מיט משפחה כי אם ממשפחתי ווי ווי עס שטייט ביי יצחק האט ער אנגעזאגט אליעזרן ולא רצה לעזוב את הוריו עד שנצטווה על זה האט נישט געוואלט איבערלאזן זיין טאטן מיט זיין מאמע לכן רק אחר זה אמר אימתי אעמיד י ב שבטים מיילע שטימט אלס און אפילו די אפילו די שאלה דארט ווי ער האט נאך געהאט קינדער איבער 140 יאר פאלט אראפ מיט דעם מיט דעם מיט די סברה אויף אים האט קיין שליטה נישט, תשות כח האט אויף אים קיין שליטה נישט געהאט, און במילא האט ער געהאט קינדער צו ק, און נאך פיל שפעטער, ביי הונדערט און פֿערציק, ביי הונדערט און פֿינף און פֿערציק, און אפשר ביי הונדערט און פֿופֿציק. על דרך ווי די מעלה פון בלא חטא, וואו איז די ראיה אז נאר ביי הונדערט האט ער געקענט האבן א קינד און עס איז נישט געווען קיין תשות כח, אפשר שפעטער איז עס יא געווארן תשות כח, זאגט דער רבי זעיר געשמאק, על דרך ווי די מעלה פון בלא חטא, וואס הגם אז דער לשון איז בן עין כבן ה בלא חטא, ביי זיבעציק איז ער געווען אזוי ווי פינף אן חטא, וואס איז געווען נאך זיבעציק? איז ער געווארן א בעל חטא? חס ושלום! ער האט ממשיך געווען ביז הונדערט און פינף און זיבעציק אן חטא. הייסט עס שטייט כבן עין כבן בלא חטא ווייל די תורה רעכנט אויס מאה שנה ושבעים שנה וחמש שנים, לערנט מען ארויס אז ביי זיבעציק איז ער געווען אזוי ווי ביי פינף אן חטא, אבער האט ממשיך געווען אן חטא. די זעלבע זאך בן ק כבן עין, האט זיך עס נישט אפגעענדיגט ביי בן ק, ער איז אנגעגאנגען אזוי דעם גאנצן לעבן, איז ער געווען אן תשות כח. וואס הגם אז דער לשון איז בן עין כבן ה בלא חטא, מיין איך אז ס'האט זיך אפגעשטעלט ביי זיבעציג, מיינט עס דאך נישט אז נאכדעם איז עס געווען חס ושלום אנדערש, חס ושלום צו זאגן אזוי, נאר אז ער איז געבליבן כל ימי חייו בלא חטא. האבן מיר ארויסגענומען דא זייער געשמאק, פארשטאנדיג געווארן געשמאק וואס דא טוט זיך, פארוואס רש י זאגט ביי שרהן רעכנט ער אויס צוויי זאכן, אז זי איז געווען בלא חטא און ליופי, און ביי אברהם רעכנט ער אויס נאר איין זאך, ווייל די צווייטע זאך ווייסט מען אליין פון תורה דערווייל דרך אגב האט מען ארויסגענומען נאך א געשמאקע זאך אז ביי אברהמען איז דאס געווען א דבר נישט קיין עניין פון נס און ביי שרהן האבן דעם קינד איז דאס געווען א עניין פון א נס ווייל חדל להיות לשרה אורח כנשים ביי אברהם בן קוף כבן עין אזוי ווי מ'האט קינדער ביי עין האט ער קינדער ביי קוף און אפילו עס בלייבט שפעטער ביז 140 און 150 אויך געהאט מיט דעם חילוק צווישן אברהם און שרה, וואס ביי אברהם איז דאס געווען אן א נס, און ביי שרה איז דאס געווען מיט א נס, וועט אויך ווערן, וועט אויך רעכט ווערן דער שינוי בפירושי רש י. א. ווייטער, דרך אגב, דאס וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט איז פארענטפערט געווארן זייער געשמאק, פשוט, בפשוטו של מקרא, פארשטאנדיג פארוואס רש י ברענגט אראפ ביי שרה צוויי זאכן, און ביי אברהם שטייט אויך די זעלבע זאך, און ער ברענגט אראפ נאר איין זאך, ווייל די צווייטע זאך דארף ער נישט ברענגען, און דערווייל שוין ארויסגעלערנט תיכף בין פון ביי אברהם איז געווען אן א נס און ביי שרה נישט, זאגט דער רבי לויט דעם יסוד וואס כ'האב אוועק געלייגט וועט ווערן פארענטפערט נאך א געשמאקע רשי מיט דעם חילוק צווישן אברהם און שרה, וואס אברהם איז געווען איז געווען אן א נס, און ביי שרה איז געווען מיט א נס, וועט אויך רעכט ווערן דער שינוי בפירושי רשי. שטייט אַשטייגער אין פּירוש רשי אין צוויי ערטער. ס'איז אינגאַנצן נישט פאַרשטאַנדיק וואָס רשי טוט דאָ. אויפן פּסוק היניקה בנים שרה איז רשי מפרש, ער זאָגט אין וירא כ"א שטייט דאָרטן היניקה בנים שרה, איז רשי מפרש, רשי, לשון פון רשי, ביום המשתה הביאו השרות את בניהן עמהן והיניקה אותם, ווען ס'איז געקומען די יום המשתה, עס איז א מחלוקת, רשי זאגט אז עס איז געווען ביי פֿיר און צוואַנציק חדשים ווען ווען עס שטייט דארטן ויעש משתה גדול ווען ביום הגמל ווען יצחק איז געווארן אויפגעהערט זייגן, אין מדרש שטייט אז עס איז געווען ווען ער איז געווארן בר מצוה, ווען ער איז געווארן דרײַצן יאר, אקעי, אבער עס שטייט דארטן אז שרות די שרות וואס זענען געקומען צו די סעודה האבן געזאגט לא ילדה שרה אלא אסופי הביאה מן השוק שרה האט נישט געהאט קיין קינד זי האט געברענגט אסופי זי האט געפונען איינער וואס האט געהאט א קינד און זי האט אים געברענגט און דאס איז דער קינד אבער זיי האבן געזען אז זי זייגט אן אלע קינדער מען קען דאך נישט זייגן אן האבן א קינד האבן זיי פארשטאנען אז ס'איז אמת אז ס'איז איר קינד דאס איז אין אין איין רש"י אויף איין פסוק יעצט מ'גייט אויפן פסוק אין פרשת תולדות אין אנהייב פרשת תולדות שטייט דארטן אברהם הוליד את יצחק, זאגט רש"י, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה, די לצים האבן געזאגט, הו, שרה האט טאקע געהאט א קינד, ס'איז נישט פון אברהם, און אברהם קען נישט האבן קיין קינדער, ער איז שוין א הונדערט יעריגער, ער איז שוין א אלטער איד, ער קען נישט האבן קיין קינדער, ווי האט זי געהאט א קינד? פון אבימלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? וואס דער אייבערשטער האט געטאן צו די ליצנים? צר קלסתר פניו של יצחק כמו אברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק. זעט מען דא א מורא'דיגע זאך. ווען ס'קומט צו די שרות, ניצט רש"י איין זאך. ווען ס'קומט צו אברהמ'ן, ניצט ער א צווייטע זאך. פארוואס? דארף מען פארשטיין, מ'וועט זען ווי דער רבי ברענגט ארויס די שאלה. דארף מען פארשטיין וואס ביי שרה'ן זאגט רש"י אז די שרות, נשים חשובות, דאס מיינט שרות, האבן געזאגט לא ילדה שרה. בנוגע צו אברהמ'ן איז ער מפרש אז שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה. פארוואס איז דער חילוק? אויך איז נישט פארשטאנדיג נאך א זאך, דאס וואס היניקה בנים שרה איז נאר א בירור אז ילדה שרה, און דער קינד איז נישט קיין אסופי, דאס איז אבער נישט קיין באווייז אז דאס איז אברהמ'ס א קינד. א מורא'דיגע שווערע שאלה. זיי קומען מיט זייערע קינדער, און שרה זייגט זיי. וואס זעען זיי? אז שרה האט געהאט א קינד. ווער זאגט דיר אז פון פון פון אברהם, אפשר איז פון אבימלך און אפשר פון איינעם אנדערש. וואנען ווייסטו אז פון אברהם? וואס האט וואס האט זיי געענטפערט די שרות אז זי קען זייגן, דאס איז נישט קיין ענטפער. געוואלדיגע שאלה. דאס איז אבער נישט קיין באווייז אז דאס איז אברהם'ס א קינד. פרעגט דער רבי די שאלה, האבן דאך די שרות געקענט זאגן ווי די ליצני הדור. אז מאבימלך נתעברה שרה אדער דער רבי לייגט צו אין הערה 29 או ממישהו אחר עס קען גאר זיין פון אנדערע זי האט זיך פארשוואנגערט וויסנדיג אז אברהם איז א זקן בן מאה שנה במילא דו ווייסט אז זי האט געהאט דעם קינד פיין זי איז 90 יאר זי האט געהאט א קינד אבער ער קען נישט האבן קיין קינדער איז נתעברה מאבימלך האט מען זיי דאך גאר נישט געענטפערט עפעס איז דאך נישט פארשטאנדיג אין גאנצן וואס דא טוט זיך די תמי' ווערט נאך שטארקער זאגט דער רבי די תמי' איז אין דעם איז נאך שטארקער אין די גמרא די גמרא אין בבא קמא די גמרא אין בבא מציעא דערציילט די זעלבע מעשה און ס'ברענגט ביידע זאכן צוזאמען ביידע סברות סיי וואס מ'האט געזאגט די שרות און סיי וואס מ'האט געזאגט די לצים איז אין גאנצן נישט פארשטאנדיג די תמי' אין דעם איז נאך שטארקער אין די גמרא ווערן געבראכט די צוויי עניינים אין איין המשך צוזאמען היניקה בנים שרה

ואומרים אם שרה הבת תשעים שנה תלד אוקיי מקבל זי זייגט איך מוז זאגן אז זי האט געהאט דעם קינד אברהם בן מאה שנה יוליד ווי קען עס זיין מיד נהפך קלסתר פנים של יצחק כמו אברהם האבן זיי געזען אז ס'איז יא אברהם'ס קינד ער קוקט אויס ממש ווי אברהם איז נאך אין גאנצן נישט פארשטאנדיג די שאלה ווערט דאך דא געוואלדיג די שאלה שרייט דאך דא געוואלדיג רשי קומט צו דעם צו די שרות ברענגט ער נאר אראפ אז זי האט זיי געזייגט און זענען געווארן צופרידן זיי האבן נישט געהאט מער קיין שאלות, זיי דארפן נאך האבן ווייטער די שאלה אויף אברהמען. זיי האבן דאך געדארפט מרנן זיין ווייטער, אז טאקע דו האסט געהאט א קינד אבער אברהם קען נישט און נתעברה מאבימלך. געוואלדיג, געוואלדיג די שאלה וואס דער רבי פרעגט. און רשי צעטיילט עס אויף צוויי זאכן, איין ענטפער גיט ער צו די שרות און איין ענטפער גיט ער צו די ליצנים. ווער האט געפרעגט וועגן אז אז מאבימלך נתעברה שרה נאר די ליצנים פאר וואס האבן די שרות דאס נישט געפרעגט ס'איז געוואלדיג על פי הנל לויט דעם יסוד וואס מיר האבן געלערנט פאלט אראפ די קאשע פלאי פלאים הער וואס דער רבי זאגט על פי הנל ווערט עס פארענטפערט דער חידוש ותמי' ביי די שרות איז מלכתחילה געווען נאר בנוגע צו שרה דערפאר אז זיי האבן געזען זי זייגט האבן זיי געוואוסט אז ס'איז אירע אויף אברהם'ען האבן זיי נישט געהאט קיין ספק היות אז ביי איר איז געווען חדל להיות וגומר זיי האבן געוואוסט אז זי איז א אלטע פרוי זי האט מער נישט קיין אורח כנשים איז נישט מעגליך צו האבן קינדער מה שאין כן אברהם האבן זיי נישט געהאט קיין שאלה פארוואס וואס האבן זיי געזען זעענדיג אז ער האט געבוירן ישמעאל'ן צו פ"ו שנה און זיי ווייסן אז מ'קען האבן קינדער, זיי זעען דאך אז אלע האבן קינדער צו ביז זיבעציג, און דאס זעען זיי ביי זעקס און אַכציק האט געהאט א קינד, האט געהאט צו זעקס און אַכציק, קען ער האבן צו הונדערט אויכעט. פשוט מבין. איז ביי זיי שוין קיין פלא נישט געווען וואס ער קען האבן א קינד אויך צו די מאה. מילא דערפאר האבן זיי א מופלא'דיגע פלא'דיגע חידוש וואס דער רבי מאכט דא, דערפאר האבן זיי געפרעגט נאר אויף דעם, און דערפאר רשי, הער וואס רשי טוט דא, דער רבי האט אמאל געזאגט ביי פארברענגען, איך האב שוין געזאגט אמאל, א חקירה צו רשי האט געוואוסט די אלע זאכן ווען ער האט עס געשריבן, דער רבי קומט צו א מסקנא אז מסתם נישט, רשי האט געשריבן אדער ברוח הקודש אדער אז עס איז אים איינגעפאלן מיט פון קדושה, און מיר וואס דער אייבישטער האט געלאזט א פלאץ אז מען זאל זיך גריבלען און פארשטיין רשי גוט וואס איז דא, זעלבע זאך ביים רמב ם אויכעט, דאס איז דאך א געוואלדיגע מעשה, די שאלה איז דאך געוואלדיג, וואס טוט דא רשי? רשי ענפערט די שרות אז מיט וואס האבן זיי געענפערט? היניקה בנים שרה זענען זיי געווארן צופרידן זיי האבן געזאגט אז ס'איז נישט קיין אסופי נאמאר פארוואס פרעגן זיי נישט וואס מיט אברהמען? זייער געשמאק, אויף אברהמען האבן זיי נישט געהאט קיין שאלה, שרה ביסט א נײַנציק יאר האסט נישט קיין חדל להיות לשרה אורח כנשים קען מען נישט שוואנגערן ממילא האבן זיי געלאכט. אבער מ'האט געוויזן אז זי אז אז זי זייגט האבן זיי געגלייבט אז ס'איז אירע אויף אברהמען האבן זיי נישט קיין שאלה און דערפאר איז אויך ביי אנשים חשובים בכלל יעצט מאכט דער רבי דעם סיכום קיין פלא נישט געווען וואס אברהם הוליד את יצחק רעדט דא אז אברהם האט איינגעלאדן אנשים חשובים און שרות חשובות זייערע ווייבער ס'איז נישט געווען ביי זיי קיין שאלה נאר די ליצני הדור ווער ווער וועמען האט געבאדערט און זיי האבן געהאלטן אין איין טענה'ן אז מאבימלך נתעברה שרה די ליצים פארוואס האבן עס די ליצים געטון? נאר די ליצני הדור, דער רבי איז דא מגדיר פשוט ווייל וואס מיינט א לץ? וועמען עס איז נישט נוגע ווי די זאך איז באמת, א לץ איז נישט נוגע ווי די זאך באמת, און זיי זוכן נאר א מקום צו פראווען ליצנות. זיי ווייסן דעם אמת אז אברהם אבינו האט געהאט ביי זעקס און אַכציק קען ער האבן ביי הונדערט, אבער זיי האבן געפונען דא א פלאץ וואס נישט אלע וועלן עס פארשטיין, מען קען מאכן א ליצנות דא. מאבימלך נתעברה שרה, איר האט א ראיה? ער איז הונדערט יאר, ביי הונדערט יאר האט מען נישט קיין קינדער. נאר זיי האבן געזאגט, און מיט א ליצנות האבן זיי געזאגט, מאבימלך נתעברה שרה. יעצט ווערט דאך די שאלה לכאורה, וואס דארף זיך דער אייבישטער אפגעבן מיט די ליצנים און זיי פארענטפערן מיט צר קלסתר פניו של יצחק כמו של אברהם? דער אייבישטער דארף זיך נישט מאכן וויסנדיג פון דעם. זאגט דער רבי ניין, דער אייבישטער האט אבער געוואלט באווארענען אפילו די ליצני הדור. און דערפאר צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל, דער לשון איז והעידו הכל זאגט רשי, אפילו די ליצני הדור, וואס האבן זיי, וואס האבן זיי מעיד געווען? אברהם הוליד את יצחק. ביז דא איז געשמאק פארשטאנדיג, אלס איז פיין, אבער ווער ס'לייגט צו די קאפ קען זען אז ס'איז נאך געבליבן נאך איין שאלה, ס'איז אלץ פארשטאנדיג זייער געשמאק וואס איז געווען ביי אברהמען וואס איז געווען ביי שרה'ן, פארוואס שטייט ביי ביי שרה'ן צוויי זאכן, ביי אברהמען שטייט נאר איין זאך, און ביי אברהמען איז געווען נישט קיין נס, ביי שרה'ן איז געווען יא א נס, אלץ איז כפתור ופרח, ס'שטימט אלץ אז ממש ווי ס'דארף צו זיין. אבער ס'איז געבליבן די שאלה וואס מ'האט נאכנישט פארענטפערט, וואס טוט זיך מיט ישמעאל'ן? עס קומט צו ישמעאל'ן זאגט רשי גארנישט. דער רבי גייט עס ענטפערן אות ד' אות ד' דער טעם פארוואס רשי איז נישט מפרש ביי ישמעאלן בן קוף כבן למד ובן למד כבן ז' שטייט דאך אז ער איז געווען מאה שנה ושלושים שנה ושבע שנים שטייט דאך דריי מאל דער ענין פון שנה פונקט ווי ס'שטייט ביי שרה'ן פונקט ווי ס'שטייט ביי אברהמען פארוואס איז ער גארנישט מפרש אף על פי וואס אויך דארט שטייט שנה בכל כלל וכלל און רשי האט אוועקגעלייגט אנהייב ביי שרה'ן האט זיך אוועקגעלייגט א כלל אז לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו וואס טוט זיך מיט ישמעאלן איז ווייל דאס איז מובן מעצמו דאס וועט זיין אליין פארשטאנדיג לויט דעם פירוש רשי אין דעם זעלבן המשך ביי אברהם ביי אברהם בן קוף כבן למד אן תשות כח רשי דארף ער שוין נישט זאגן, ווי די זעלבע זאך וועט ארויסגיין ביי אברהמען, אז בן קוף כבן עין דארף רשי נישט זאגן ווייל מען ווייסט אליין אז ער האט געהאט קינדער בן קוף און ער איז געווען נישט קיין תש כח ווי זיי זענען געווען שוין ביי עין, נאר ער איז געווען ביי הונדערט יאר אזוי ווי ביי אזוי ווי ביי זיבעציג און האט געקענט האבן קינדער, די זעלבע זאך איז דא אויכעט. וואס איז דא? בן קוף כבן למד, וואס איז דאס? אזוי ווי ביי אברהמען אן תשות כח. ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה איין און דרייסיג. דבן שלושים לכח והוא נראה במוחש גם לבן חמש א בן חמש ווייסט אויך אז דער דרייסיג יעריגער איז יעמאלט איז ער אין דעם גרעסטן כח איז שוין פארשטאנדיג רשי דארף נישט זאגן וואס שטייט שטייט דאך פארט שנה בכל בכל כלל וכלל איז זייער פארשטאנדיג שטייט דארט אז ער איז געווען בן מאה שנה ושלושים שנה איז בן קוף כבן למד אן תשות כח אזוי ווי ביי אברהמען אזוי ווי ביי אברהמען זאגט ער נישט די צוויי, זאגט ער נישט די ערשטע זאך בן קוף כבן עין, דארף ער ביי אים דאס אויך נישט זאגן. ס'איז א המשך ווי ביי אברהמען, בן קוף כבן למד אן תשות כח, און בן למד כבן ז', פארשטיי איך שוין אויכעט לחטא, זיין תשובה טון, זאגט דערמיט, דער פסוק איז שוין געווען פון ל' שנה אן, בן למד כבן ז', אז ער האט שוין תשובה געטון ווען ער איז געווען בן, בן ל' האט ער שוין תשובה געטון.

על פי זה דארף מען אבער פארשטיין פירוש רשי על אתר. לויט ווי מ'האט עס אוועקגעלייגט ביסוד, אז מ'לערנט עס ארויס אליין און רשי דארף עס נישט זאגן, דארף מען פארשטיין עפעס. אויף ואלה שני חיי ישמעאל וגומר, זאגט רשי, למה נמנו שנותיו של ישמעאל, אויף וואס האט מען געציילט די יארן פון ישמעאל? כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב. רשי איז דערנאך גלייך מפרש אז משנותיו של ישמעאל למדנו ששימש יעקב בבית עבר י"ד שנה. רשי האט געמאכט א גאנצן חשבון, אז לויט ווי מען ווייסט ווען ישמעאל'ס יארן, נאכדעם איז געווען עשו איז געגאנגען צו ישמעאל'ן צו חתונה האבן, און לויט דעם חשבון זעט מען ווען יעקב איז אוועקגעגאנגען פון זיינע עלטערן און ער איז געווען דארטן ביי לבן און האט געארבעט ביי אים פֿערצן יאר דערנאן האט ער געארבעט נאך זעקס יאר דערנאן איז ער צוריק געקומען צוויי יאר אויפן וועג און דערנאן איז ער אנגעקומען צו פרעה זאגט ער אים אז אז הונדערט און דרײַסיק יאר לויטן חשבון ווי מען מאכט פעלט דארט אין דער איהם פון פֿערצן יאר איז לויט די יארן פון ישמעאל'ן ווען ער איז געשטארבן ווייס איך אז אז פֿערצן יאר פעלט זיך באהאלטן פֿערצן יאר אין די ישיבה פון עבר פון דאס לערן איך ארויס דאס הייסט אז מיט מודיע זיין די מספר שנותיו של ישמעאל איז דער פסוק נישט אויסן צו זאגן אדער מרמז זיין עפעס בשייכות צו ישמעאל אליין, רש י זאגט דאך קלאר למה נמנו שנותיו של ישמעאל, פארוואס צו אונז דערציילן וועגן יעקב'ן, איז דאך אינגאנצן נישט האט עס נישט צו ישמעאל, נאר דאס איז כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב, עס קומט אונז לערנען אויף יעקב'ן. אויך איז לויט דעם פירוש רש י נישט פארשטאנדיג ווערט דאך א שאלה דא, אויך איז לויט דעם פירוש נישט פארשטאנדיג, ס'הייסט ער האט דאך אוועקגעלייגט דעם יסוד אז ביי ישמעאל'ן דארף רש י גארנישט זאגן ווייל איך לערן עס ארויס סיי פון אברהמ'ן און סיי פון שרה'ן די זעלבע זאך, די זעלבע זאך וואס איך לערן ארויס ביי אברהמ'ן די צווייטע זאך פון שרה'ן לערן איך ארויס ביי ישמעאל'ן סיי פון אברהמ'ן און סיי פון שרה'ן און מ'דארף עס נישט זאגן, רש י זאגט דאך הלא למה נמנו שנותיו צוליב יעקב'ן, איז דאך אן קיין זכות פאר אים, ווי קען עס זיין? אויך איז אויך איז לויט דעם פירוש רשי נישט פארשטאנדיג כלל וכלל למה נכתב שנה בכל כלל וכלל אויב וועסט מיר זאגן אז וואס אז איך דארף וויסן וויפיל ישמעאל איז אלט געווען ווען ער איז געשטארבן צו ארויסלערנען אויף יעקב'ן האט דאך געקענט שטיין אז ישמעאל איז געשטארבן בן מאה ושלושים ושבע שנים וואס דארף מען אויסרעכענען בן מאה שנה ושלושים שנה ושבע שנים פארוואס? ס'העלפט דאך, ס'גיבט דאך נישט צו אין דעם חשבון אז יעקב איז געווען פֿערצן יאר אין די ישיבה פון עבר, דאס העלפט מיר גארנישט ארויס. דאס איז מכריח צו זאגן בפירוש רש י אז למה נכתב שנה וכו' איז מלכתחילה קיין קשיא נישט. געוואלדיג, דער רבי זאגט ס'איז אינגאנצן קיין קשיא נישט, נאכן פירוש ביי אברהמ'ן כנל איז דאס אויך נישט קיין קשיא. די קשיא איז אבער למה נמנו שנותיו של ישמעאל בכלל, דאס וואס רשי זאגט נכתב שנה בכל כלל וכלל, זאגט רשי אז מ'קען ארויסלערנען פון אברהמ'ן און שרה'ן, און די זעלבע זאך איז געווען ביי ישמעאל'ן, אבער די שאלה איז אויף וואס דארף איך האבן בכלל דעם דאס? ווי דער בן חמש למקרא זעט אז תורה דערציילט נאר ענינים וועלכע זיינען נוגע, אפילו נישט וועגן חנוך ומתושלח הצדיקים, דערציילט אויך נישט די תורה קיין פרטים, פארוואס דווקא ביי ישמעאל'ן דערציילט די תורה אט דעם ענין? וואס איז רשי'ס ענטפער? לויט רשי'ס ענטפער וועט עס ווערן געשמאק פארשטאנדיג. פארענטפערט רשי אז דאס איז צוליב יעקב אבינו. לויט דעם איז אבער מובן אז אויך מיט צוגעבן שנה בכל כלל וכלל איז דער פסוק נישט אויסן נאר צו פארגלייכן זה לזה די יארן פון ישמעאל בן קוף כבן למד וכו' וואס דאס איז נאך א חידוש און מעלה נוספת אין ישמעאל, נישט דאס איז אויסן דער פסוק אונז צו זאגן וויבאלד אז דער פסוק בכלל איז נישט אויסן ישמעאל'ן גופא נאר בנוגע צו יעקב'ן. געוואלדיג, דער רבי זאגט דערצו אז דאס וואס שטייט שנה בכל כלל וכלל, און דאס וואס די תורה זאגט בכלל די יארן פון ישמעאל, איז דאס געווען נאר צוליב יעקב'ן, און עס האט אינגאנצן נישט געטון צו וויסן. און דאס וואס דער פסוק זאגט פארט אויך ביי ישמעאל שנה בכל כלל וכלל, שטייט דאך פארט שנה בכל כלל וכלל, וואס דער אפטיילן יעדער כלל פון שנים לעצמו איז דאך כנל מרמז אויף א מעלה, ווי מ'זעט ביי שרהן און ביי אברהמען און אן אויפטו וואס איז געווען ביי ישמעאלן אין יעדער פון די זמנים אין קוף און אין למד און אין זיין ווי שטימט דאס איז דאס נישט כדי אז מען זאל פארגלייכן די יארן פון ישמעאלן זה לזה די תורה קומט אונז נישט דערציילן אז מען זאל פארגלייכן די צייטן פון ישמעאלן זה לזה אז ביי אז ביי אים אז ביי אים זענען געווען אט די מעלות כולו עס קומט נישט דאס צו דערציילן וואס איז דער לשון דא נאר כדי ליחס בהם יעקב דער רבי לייגט צו אז דער דער דער מהרשל אין יריעות שלמה דער שפתי חכמים ברענגט עס אראפ ברענגט זייער ענדליך צו דעם וואס דער רבי זאגט דא דער דער מהרשל זאגט אזוי לא נכתב שנה בכל כלל ביי ישמעאל אלא לדרשה שלא נכתבו אלא כדי ליחס וכולו

ליחס מיינט א אנדער סארט פשט, שטייט נישט לידע, שטייט ליחס, ליחס דערציילט עפעס א אנדער זאך אינגאנצן, די גאנצע זאך וואס מ'רעכנט אויס ישמעאל'ס יארן איז צו זאגן עפעס וועגן יעקב'ן און נישט וועגן ישמעאל, ווי דער רבי האט עס מסביר זיין זייער געשמאק. דאס וואס די תורה איז מרמז דא בנוגע ישמעאל און זיינע מעלות, לכאורה איז ליחס בהם יעקב, מ'זאל וויסן אז ביי יעקב'ן זענען מיוחס'דיגע יארן, אט די מעלות גופא זענען ביי יעקב'ן באופן אחר לגמרי. די מעלות וואס דו ווילסט ארויסלערנען וואס מ'האט יא ארויסגעלערנט אויף ישמעאל. יא, ווי דער רבי האט דאך פארט געלערנט אז מ'לערנט עס ארויס פון אברהם ושרה, דאס וויל זיין די תורה האט נישט געמיינט צו דערציילן מעלות פון ישמעאל, ס'איז טאקע זיינע מעלות, אבער ס'קומט אונז דערציילן ליחס, ווי דער רבי גייט מסביר זיין אין אין אות ה, ווי דער רבי הייבט אן צו זאגן דער ביאור אין דעם, פשוט געוואלדיג, געוואלדיגע ווערטער, ס'שטייט טאקע יא די מעלות פון ישמעאל, אבער נישט אלס ישמעאל, פון דעם וויל איך ארויסלערנען אז אין די אלע מעלות וואס מ'האט גערעדט וועגן ישמעאל'ן איז יעקב גאר אסאך אסאך אסאך באין ערוך העכער פון ישמעאל'ן אין די זעלבע מעלות. פשוט געוואלדיג דער חידוש וואס דער רבי מאכט דא. דער ביאור אין דעם, אות ה. דער שינוי וואס איז געווען אין ישמעאל'ן צו בן ק איז וואס ער איז שוין געווען א בעל תשובה, ווי רשי זאגט בפירושו, אז ישמעאל האט תשובה געטון נאך בחיי אברהם. און ישמעאל איז געווען נײַן און אַכציק יאר בשעת מיתת אברהם. זייער פשוט, רבי זאגט אז ער דאך, ישמעאל איז דאך געבארן געווארן ווען אברהם איז געווען זעקס און אַכציק, אברהם האט געלעבט הונדערט זיבן און זיבעציק, הונדערט פֿינף און זיבעציק, במילא איז ער געווען נײַן און אַכציק יאר ווען אברהם איז געשטארבן, איז ער שוין יעמאלט געווען, האט ער יעמאלט, האט ער שוין יעמאלט געווען תשובה, במילא איז זייער פארשטאנדיג דער ענין פון בן ק וואס ער איז שוין געווען יעמאלט א בעל תשובה. און דאס באווארנט רשי, אז נישט קוקנדיג אויף דעם וואס ער איז געווען א בעל תשובה, ביז אז ביי אים שטייט אין סוף פרשה ביי אונז שטייט ויגוע, און רשי זאגט ס'איז א לשון וואס שטייט נאר ביי צדיקים, רשי זאגט אויפן פסוק, ס'איז אין אונזער פרשה, האט עס אבער קיין באטרעף נישט לגבי די צדקות פון יעקב. ס'איז טאקע לגבי ישמעאל איז דאס א מעלה דערציילט טאקע א מעלה ער האט טאקע תשובה געטון און האט תשובה געטון גאר און דער רבי ברענגט אראפ אין די אין די הערות הערה פֿערציק זייער געשמאק להעיר שמפירוש רשי וירא משמע שישמעאל כבר עשה תשובה בעת העקידה ווי אלט איז ער געווען יעמאלט ער געווען אלט אינגאנצן איין און פֿופֿציק יאר יצחק איז געבוירן געווארן יצחק איז דאך געווען זיבן און דרײַסיק יאר ביי די עקידה און ישמעאל איז געווען פֿערצן יאר ווען יצחק איז געבארן געווארן, ווען די עקידה איז געקומען איז ער געווען איין און פֿופֿציק, האט שוין יעמאלט תשובה געטון, וואו זע איך אז ער האט יעמאלט תשובה געטון? ווי איך זע שטייט ווייל ווען אברהם האט גענומען יצחק'ן צו די עקידה האט ער גענומען שני נעריו איתו, שני נעריו מיינט דאס אז ישמעאל האט תשובה געטון און ער איז געגאנגען מיט אברהמ'ן צו די עקידה מיט יצחק'ן. איז דאס קומט רשי צו באווארענען אז אפילו עס שטייט אויך דער לשון ויגוע האט עס אבער קיין באטרעף נישט לגבי צדקות פון יעקב דאס איז וועגן די מעלה פון בן קוף וואס ער געווען ענין פון תשובה די מעלה פון בן שלושים איז קודם זמן התשת כח פון בן סמך בן עין בן שלושים לכח ווי די מיש ווי די משנה זאגט אין פרקי אבות און ווי מען זעט במוחש אויך א בן חמש אז אין גיל פון שלושים איז די גבורה ביי מענטשן בעוצם תוקפו. ישמעאל האט דאך געלעבט מאה ושלושים ושבע ושבע שנים איז האט ער דאך געהאט די מין פון שלושים ער געווען דער ענין פון שלושים איז ער געווען זייער זייער שטארק יעמאלט אז אין גיל פון שלושים איז די גבורה ביי מענטשן בעוצם תוקפו און ישמעאל זייענדיג דערצו אזא וואס ידו בכל ער האט געהאט כח האט נישט מורא געהאט פאר קיינעם האט זיך מיט אלעמען געטשעפעט איז מובן אז אין עלטער פון שלושים איז ער געווען גאר א גיבור און פון דעסוועגן האט אויך ישמעאל'ס גבורה קיין באטרעף נישט קעגן גבורתו של יעקב דאס וואס מען קומט דא דערציילן דעם חילוק פון פון פון ישמעאל ביז יעקב ווי רשי זאגט לייחס צו מייחס די אלע זאכן איז למעשה איז לפועל ארויס אויף ישמעאל אויכעט אז ער האט געהאט די מעלות, אבער ס'איז נישט מעלות לגבי יעקב איז דאס גארנישט. און פון דעסוועגן האט אויך ישמעאל'ס גבורה קיין באטרעף נישט קעגן גבורתו של יעקב, און ווי רשי איז מפרש אויפן פסוק, ויגל את האבן מעל פי הבאר,

געשמאק צו לערנען הארה זעקס און פֿערציק, שמזה גופא מוכח שגם גבורה גשמית איז א מעלה ביי יעקב'ן, נישט נאר גבורה רוחנית נאר גבורה גשמית, ולהעיר ממאמר חזל, וואו זעה איך אז א גבורה גשמית איז א מעלה, זאגט די גמרא אין נדרים און אין שבת, שאין השכינה שורה אלא על גיבור, און דער רמבם זאגט עס אין הלכות יסודי התורה, דער רבי זאגט ויש לומר טעם לזה גם על דרך הפשט. איז זה נוגע לקיום הציווי הראשון, מלאו את הארץ וכבשוה ורדו, מילא זעה איך אז מען דארף האבן פשוט כח בגשמיות, איז א יעקב'ס כח איז געווען געוואלדיג אסאך און אסאך אסאך א העכערע דרגה, מען קען דאס גארנישט פארגלייכן צו ישמעאל, פארשטייט זיך אז געווען א הייליגע א הייליגע דאס נישט ידו בכל, אף על פי וואס דעמאלט להודיעך שכוחו גדול, אף על פי וואס דעמאלט איז יעקב געווען לויט פירוש רשי בן עין זיין שנה ווי רשי זאגט אין סוף פרשת תולדות ווען יעקב האט עס געטון אראפ גענומען דעם שטיין וואס מען ווארט אויף אלעמען צוזאמען זאלן עס קענען קומען אראפ שטופן האט עס אראפ גענומען אזוי מען נעמט אראפ אן זיך מוטשען און ער געווען 77 יאר אלט יעמאלט זעה איך אז ער געווען טאקע א אנדער סארט גיבור אין גאנצן א אנדער סארט כח לגבי ישמעאל דער ענין מיוחד פון א בן שבע, שטייט דאך ביי ישמעאל'ן במאה שנה ושלושים שנה ושבע שנים, וואס זעה איך די מעלה ביי שבע ביי ישמעאל'ן און באין ערוך ביי יעקב'ן, דער ענין מיוחד פון א בן שבע איז פארשטאנדיג פון פירוש רשי הנל ביי אברהם, ביי אברהמ'ן שטייט בן עין כבן ה בלא חטא, אז זייענדיג א קטן איז ער בלא חטא. אברהמ'ן שטייט דאך בן קוף כבן עין און בן עין כבן ה בלא חטא, די זעלבע זאך דא אויכעט, איז דער ענין פון א קטן איז בלא חטא, דאס וואס ס'שטייט ביי ישמעאל מאה שנה ושלושים שנה ושבע שנים, אז שבע שנים איז בלא חטא, א קטן בלא חטא, וואלט מען געקענט מיינען אז אין דעם פרט איז נישט שייך צו מחלק זיין צווישן ישמעאל און יעקב, וועגן וואס רעדט מען רעדט וועגן קליינע קינדער פון 7 יאר אלט איז נישטא קיין חילוק פון יעקב ביז ישמעאל ביי 7 יאר ביידע זינדיגן נישט זאגט דער רבי ניין אפילו דא זעה איך אויכעט א מוראדיקן חילוק אין דעם אין דעם מין פון קטן איז בלא חטא זיינען לכאורה ביידע גלייך זאגט דער רבי ניין זאגט תורה אז אויך אין דעם האט ישמעאל קיין באטרעף נישט לגבי יעקב, און דער רבי לייגט צו א הארה מרשי תולדות כה כב, איר ווייסט וואס דארטן שטייט? נישט נאר ביי זיבן יאר אלט, אין בויך ווען די מאמע האט געשוואנגערט מיט אים, וואס שטייט? ויתרוצצו הבנים בקרבה, וואס איז געווען דארטן? זי איז אריבער געגאנגען א שול, איז יעקב מפרכס לצאת, ער איז שוין יעמאלט געווען נישט שייך צו חטא און האט געוואלט ארויסגיין האט געוואלט גיין אין בית מדרש אריין געוואלדיג נאר תורה זאגט תורה אז אויך אין דעם האט ישמעאל קיין באטרעף נישט לגבי יעקב ווייל די עצם מציאות פון יעקב דער רבי האט אונטערשטראכן עצם מציאות פון יעקב איז אנדערש פון ישמעאל וואס איז ישמעאל ישמעאל איז בן האמה במילא איז וועגן וואס פאר א זאך עס רעדט זיך אין יעדן פרט ופרט איז יעקב אינגאנצן אנדערש איך האב פון ישמעאל און דער פאל ווען אים נאר שטויסער של ישמעאל כולל די מייל איז זיין מרומע זי די גימל פאם אין שנה אפילו די מייל איז פון ברענגט ער אויס ישמעאל איז ליין אים נאר שטויסער של ישמעאל צו דערציילן ישמעאל סמייל איז שטאקע דא נאר זי כדי ליחס בוהם שנויסער של יעקב משיחס מוצא שבת קודש פרשת חי סורו תופשין מם